א גוטן חשובע ציבור איז דאס אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות זאגט די הייליגע מחבר סימן תקפ"א סעיף ג' אין נופלים על פניהם בערב ראש השנה מען זאגט נישט קיין תחנון ערב ראש השנה בתפילה ביים דאווענען אף על פי שנופלים על פניהם באשמורת בסליחות כאטש אפילו פארטאגס ווען מען זאגט סליחות טוט מען יא זאגן תחנון אף על פי כן ביים דאווענען זאגט מען נישט קיין תחנון ערב ראש השנה. ואין תוקעין בערב ראש השנה זאגט די הייליגע רמ"א אז מען בלאזט נישט ערב ראש השנה קיין תקיעת שופר. זאגט אויף דעם די טורי זהב אז די סיבה איז כדי מען זאל מפסיק זיין צווישן די תקיעות דרבנן וואס דאס איז געווען אין חודש אלול תקיעות דרבנן און צווישן תקיעות דאורייתא וואס דאס וואס מען בלאזט ראש השנה איז מען מחויב מן התורה עס איז א מצות עשה מן התורה. און די מגן אברהם ברענגט אויך אראפ די סיבה פון די לבוש. און דער מגן אברהם זאגט אז לויט די סיבה מעג מען בלאזן פאר זיך אויב מען וויל זיך סתם צו חזר'ן זיך אויסצולערנען צו בלאזן מעג מען בלאזן ביי זיך אין שטוב, אבער דער מגן אברהם ברענגט אראפ פון די מנהגים וואס זאגט אז די סיבה פארוואס מען בלאזט נישט ערב ראש השנה איז כדי אויסצומישן די שטן, זאגט דער מגן אברהם לויט די טעם אויסצומישן די שטן זאל מען בכלל נישט בלאזן אפילו זיך צו לערנען אין שטוב זאל מען אויך נישט בלאזן כדי די שטן זאל ווערן צומישט און נישט וויסן וואס טוט זיך דא. זאגט די הייליגע פרי מגדים אז היי יאר וואס ס'געפאלט אזוי ווי היי יאר וואס ס'געפאלט ערב ראש השנה זונטאג זאגט מען צדקתך ערב ראש השנה און אזוי אויך סתם א יאר זאגט מען אויך מנחה ביי מנחה די טאג פאר ערב ראש השנה זאגט מען תחנון. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואכעדיגע שיעור נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מען האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, מען זאל קענען דינען דעם באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.